אויפֿן האַרצן ווערט מיר גרינגער. עפּעס וואַרעמט מיך אינעווייניק אַ געפֿיל פֿון האָפֿענונג און טרייסט אָן ווערטער, אַזאַ געפֿיל, וואָס אַ ייִד פֿילט, אַז ער וויינט זיך אויס פֿאַר גאָט אויף זײַנע צרות. אַזאַ געפֿיל, וואָס מאַכט דעם מענטשן ווייך ווי טייג, גוט אָן אַ ברעג, גרייט איטלעכן אַוועקצוגעבן די נשמה, אַרומצונעמען די גאַנצע וועלט און זי אַ קוש טאָן פֿאַר גרויס ליבשאַפֿט.

נאָר די נױט האָט מיך געצװוּנגען און מיט מיר אַ טראָג געטאָן פֿון מײַן געלעגער. אַ ייִד לעבט מיט אימפּעט, די נױט טרײַבט אים צו לױפֿן, אַרומצויאָגן, צו טאָן, צו אַרבעטן. לאָז נאָר שװאַך װערן אַ קאַפּעלע דער אימפּעט, בלײַבט ער ליגן װי אַ דערהרגעטער. יום-טובֿ דערפֿילט אַ ייִד זײַנע װײטיקן, דענסמאָלט האָט ער געװײנלעך צײַט קראַנק צו זײַן. די נויט האט מיך פון מיין געלעגער אויפגעהויבן, די נויט האט מיך אויף די פיס געהאלטן, די נויט האט מיך רייטנדיג אויף פערד אויפגעזעצט, די נויט האט מיר אין קארק געגעבן און איך האב מיך גערירט פון ארט אינאיינעם מיט חיים חנא, חיה טריינע'ס מאן. הארב איז ביי א אידן נאר דער ערשטער ריר. דערנאך אבי א קוועטש די ספראנזשינקע גייט ער שוין ווי א פוטער. ער קריכט שוין אפילו וואוהין מען באדארף נישט, וואוהין מען האט אים בכלל נישט געבעטן. ער דראפעט זיך אפילו אויף די גלייכע ווענט. איך קום באלד צו מיינע קרעפטן, בין פריש און שטארק אויף דאס ניי. אז דער עולם זאגט, א אידישע נשמה קען מען ניט שאצן, מסתמא איז רעכט. גאר אין אנהייב האב איך גערעכנט חיה טריינע פרייט זיך דא מיט מיר אזוי פשוט וואס זי האט ערטאפט פלוצים א קרוב און נאך אזעלכן וואס רייבט זיך ארום ספרים. דאס רייבן זיך ארום עפעס א זאך האט שוין א גרויסן ווערט ביי אידן. א איד פון די שיינע בעלי בתים אפילו ווען עס קומט אים אויס צו האבן אן עסק אין די פריסוטסטוועס הייבט אן צום ערשטן פון סטארעזש. ער רייבט זיך דאך פארט ארום די אדונים דארט, שמועסט מיט אים איבער און גייט אוועק צופרידן. לעת עתה טראכט ער איז גענוג, דער סטארעזש איז ניט קיין שלעכטער מענטש.

עפעס האט ער צופיל אויסגעפרעגט מיך וועגן מיין בחור'ל מיט אזא שמועס. אזוי? איז אייער בחור'ל שוין געווארן אייער בחור'ל בר מצוה און נאכנישט קיין חתן? נישט! איך אין זיינע יארן האב שוין חתונה געהאט אין זיינע יארן. מיין חיה טריינע לאזט מיך די נעכט נישט שלאפן, געוואלד א בחור'ל, וואס ליגסטו גזלן אזוי

זייער אָנגעלייגט כ'לעבן, איז אײַער בחורל שוין, זאָגט איר, בר-מיצווה אײַער בחורל? אין דעם, ווי מיר שמועסן דאָ אַזוי, קומען מיר צום אָרט פֿון די ביידלעך. פֿריִער באַטראַכט איך גוט מײַן ביידל אין איטלעכס ווינקעלע. ברוך-השם, אַלצדינג דאָ אין גאַנצן, און לאָז מיך צוגיין דערנאָך צו אַלטערס ביידל. דאַכט זיך, אױך נישט גערירט, עס שטײט אױף זײַן אָרט. נאָר קױם נעם איך מיר צום לאַנטוך, מיט װעלכן דאָס בײַדל איז איבערגעדעקט, און טו אַ טאַפּ, בין איך פֿאַרצאַפּלט געװאָרן. עס רירט זיך עפּעס אונטער אים. איך שפּרינג אָפּ, שטאַרק דערשראָקן, אױף צען אײלן אין דער זײַט. דאָס לאַנטוך הײבט זיך דערװײַל אױף, און איך דערזע פֿאַר מײַנע אױגן, זיצנדיק אױפֿן װאָגן מיט אַ פֿאַרבונדענעם קאָפּ,

ס'איז דאך עפעס שפל, פלוצלים דאכט זיך מיר אין וואלד עפעס א שארך אויף יענער זייט פון א טאל. מיינער באלד טאקע אראפ, ארויף, אהין, אהין, בקיצור גארנישט. דערווייל ווערט שפעטליך, ס'איז שוין טונקל, עפעס גארנישט קיין גוטער משא ומתן. דאכט זיך מיר ווידער א שארך. איך ווייטער אהין, דריי מיך, זוך און ווייטער גארנישט.

עס טראגט מיך אונטער פון ארט, און איידער מיך צו באטראכטן שטיי איך שוין נעבן קרעטשמעלע אליין, נישט רעכט צו געדענקען ווי ארום האב איך מיר דא גענומען. עפעס געפיקט האט מיר אלץ אין קאפ, אן אייגענער, אן אייגענער, א קשיא אויף א מעשה, אפשר איז גאר ר' מענדעלע אין א סכנה? איך ווייס דען א פנים וואו איך בין? ס'איז טאקע א מורא, נישט מער, גארנישט.

שא, שטיל. כ'נעם ארויס פון דער קעשענע א פעקעלע מיט עטליכע שוועבעלעך. רייב, רייב מיט א ציטערנדיקער האנט. אומזיסט, עס וויל נישט ברענען. דאס לעצטע צינדט זיך לסוף אן, און באלד טאקע לאזט זיך הערן א געשריי גאר אין איין אטעם.

ווי א שאָף מיט הענט און מיט פיס, איז נעבעך טויט, בלייך ווי די וואַנט, קוים, קוים וואָס ער זשיפּעט. גאָט האָט אייך געבראַכט אַהער, זאָגט דער אומגליקלעכער פּאַרשוין, בינדט מיך גיכער אויף, וואָרום איך בין פאַרביי. די שטריק האָט מיר זיך איינגעשניטן אין דעם לייב און עס ברענט מיך א טרונק. ווער האָט אייך אַזוי געפּענטעט? טו איך אַ פרעג, נעם באַלד אַרויס מיין מעסער און שנייד אויף די שטריק. אין זיין טאַטנס טאַטן אַריינגעפלויגן שילט דער פּאַרשוין, אויסגלייכנדיג די ביינער. אַזאַ ממזר נאָטקע גנב! וואָס? אַ גנב? רוף איך מיך אָן, שאַרף אָנקוקנדיג דעם פּאַרשוין. יאָ, יאָ, אַלצדינג אין דער קאָרט! ערשט היינט נאָך האָט ער גע'גנב'עט אַ פּאָר פערד. איך שפּרינג אַזש אונטער הערענדיג אַזוינס.

איך דערגיי מיר דעם וועג אויף וועלכן די שלעפערס האבן זיך געלאזט פארן, און עס בלייבט ביי מיר באלד אן שהיות נאך די גנבים זיך צו לאזן. דער פארשוין פרואווט מיר אפהאלטן, לייגט מיר שטיינער אויפן הארצן. ער האט מורא דער ממזר זיינער איז א רוצח, מיט אים פארן נאך בויד פארשוינען אלע כמעט אזעלכע ווי ער. מיך אבער האט עס נישט געלאזט רוען.

אזייגע דעם פארשוין, צו וועלכן עס ציט מיר עפעס שטארק דאס הארץ, נעם די פיס אויף די פלייצעס און לאז מיך געשווינד דעם וועג אריין. דאס אלטע וויסטע קרעטשמעלע שטייט אריינגערוקט אביסל אין וואלד ביי דעם שליאך, וואו עס טיילן זיך וועגן אין פארשיידענע זייטן. לינקס פארט מען קיין גלופסק, קיין וואלין, און רעכטס אין שטעט פון פאדאלער גובערניע. איך נעם מיך רעכטס.

בקיצור איך גיי. שוין נישט אזוי געשווינד מיט אימפעט ווי פריער, אבער איך גיי. נעם איך ארויס די אויגן קוקנדיג. נישטא קיין לעבעדיג באשעפעניש, נישט מער, גארנישט, איך טו מיר מיינס אלס ווייטער ווייטער. נעם איך מיר צו עפעס א זאך, פארשטייט איר מיך, לאז איך עס אזוי גיך נישט אפ. בקיצור דאכט זיך א קלאפן פון רעדער אין דער ערד מיטן קאפ, אויף צעפיקעניש פארט מען גאר מיר אנטקעגן, נישט אין דער זייט וואו איך באדארף. איי א מזל, מיין פינסטערע מזל, איך ווענד מיך צו איין פורל, צו דער אנדערער, אלע זענען שיכור לוט. אצינד פארשטייט איר מיך ווער איך שוין גאר מיאוס אין כעס. אבער ווי נאך אין כעס, און טו מיך א לאז ווייטער מיט אימפעט, איך בין שוין אפגעגאנגען א היבשע שטרעקע וועג, ס'איז שוין טאקע גוט שפעט, אין מיר איז נאך אלץ דא א האפענונג עס וועט מיך אניאגן א פורל, און פון דערווייטענס דאכט זיך טאקע עפעס פורלעך נאר אין דער ערד מיטן קאפ ווידער טאקע מיר אנטקעגן. ניין, טראכט איך, היינטיגס מאל לאז איך עס אזוי נישט אפ,

עס פאלט מיר באלד איין אפשר זענען דאס די פיינע לייט, איך האלט איין דעם גאנג, גיי מיר שטיל פאמעליכער און טראכט וואס טוט מען? ביי דער זייט וועג ציט זיך א וועלדעלע, מיינער אריין אהין, באהאלט מיך צווישן די ביימער, פון וואנען איך קוק ארויס און באטראכט די ביידלעך אנטקעגן, יא! דאָס זענען, מיט די אַלע סימנים זע, זע! איין ביידל ליגט אָנגעבוגן צו דער ערד, אַרום אים אַ גאַנץ פּעקל, מאַנסבילן, ווייבער, יונג און אַלט, קינד און קויט, אָפּגעריסענע, אָפּגעשליסענע, דער האַקט, יענער קלאַפּט, איינער גיט עצות, דער אַנדערער פֿלוכט, זידלט, ווייבער קוויטשען און קינדער שרייען, פּישטשען.

מײַן שקאַפּע, זע איך, שטײט צוגעבונדן הינטער דעם דאָזיקן בײַדל טאַקע. איך באַטראַכט מײַן דרענגל, נעם אַרױס מײַן מעסער און לאָז מיך אַזױ שטילערהײט װי אַ קעצעלע צום בײַדל, בשעת די כאָפּטע איז שטאַרק באַשעפֿטיקט דאָרט מיט דער אַקס, שנײַד געשװינד איבער די שטריק, כאַפּ מיך אַרױף רײַטנדיק און פֿאָר מיר מיט בײדע סוסים אָן אַ זײַ געזונט אַװעק.

ער שפרינגט אונטער און בלייבט ליגן שטיל ווי טויט. מילא גארנישט, דאס איז געווען נאר אן אנשטעל. איך לאז אים אפ, און דאס טאקע האט ער געמיינט. ער באבערט זיך דערווייל שטיל און באקומט ארויס ביי זיך פון די קעשענע א מעסער. עהה, אזא בחור ביסטו, טו איך א געשריי, גיב אים א זעץ איבער דער האנט, אזוי אז דאס מעסער פאלט אים ארויס און פארפליט ווייט. ער נעמט זיך צונויף מיט אלע קרעפטן, גיט זיך א ווארף אויף מיר פלינק ווי א קאץ, דראפעט מיר דעם האלז, און אט אט שטעקט ער מיר אריין די פינגער אין גארגל. פלוצלים הערט זיך פון דערווייטנס א גלעקל. דאס מאכט אויף אים א מורא, ער איז דאך פארט א גנב. אייער טרפה'נעם מזל, ברומט ער ווי א בער, וואס דאס גלעקל נא דיר זשע א מתנה. ער טוט מיר א טראך אין קאפ און ווערט באלד פארשוואונדן. איך שטיי באלד אויף, כאפ מיך ווידער ארויף רייטנדיג און פאר מיר מיין וועג. שפעטער ערשט דערפיל איך דעם ווייטאג, טו מיך א טאפ, בע, אויפן שטערן איז מיר א בייל, נישט מער, גארנישט, מיינס האב איך אויסגעפירט. די פערדלעך פארשטייט איר מיר זענען ביי מיר. בענטשט גומל וואס האט זיך אזוי אויסגעלאזט, רוף איך מיר אן און נעם אלטערן ארום פאר פרייד. נישקשה, מאכט אלטער, לאז דער רויטער דארט אויך בענטשן גומל וואס האב מעת לעת אבער גארנישט אין מויל געהאט און בין געווען שטארק מיד, אבער אונזערע סוסים זענען דא. וואו זענען זיי די לייבן אונזערע? פרעג איך ארומקוקנדיג זיך אין אלע זייטן. האט צייט אביסל ר' מענדעלע, ענטפערט אלטער, דער פארשוין מיט וועלכן איך בין צוריקגעקומען האט געפירט די לייבן אנטרינקען דארט אראפ נידעריגער וואו ס'איז דא א טייכל און גוטע גראז. זייט רואיג, נישקשה, ער גיט אויף זיי גוט אכטונג. איך בין אויך נישט לאנג געקומען, מיד, צעבראכן, לא עליכם, טו איך מיך א ווארף אין ביידל און דעק מיך מיט דעם לאנטוך כאפן א דרעמל. נאר קוים וואס איך מאך צו אן אויג, קומט איר אן ר' מענדעלע, און געלויבט איז גאט וואס מען זעהט זיך געזונט. וואס גייט איר עפעס פארבונדן ר' מענדעלע, הא? די ציין? איר רעב אלטער זאג איך, איר זיינט געקומען פארבונדן דעם קאפ מיט א בייל, איך פארבונדן אן א פאה, איר מיט א פארשוין, און איך מיט ר' חיים חנא חיה טריינעס מאן. שטעל איך אים צו צום צווייטן מאל פארשוין מיט דעם גאנצן טיטל. אלטער שטעלט אויס די אויגן, קוקט אויף מיר מיט א פרעג. וואס הייסט? מאך איך שטארק פארוואונדערט, איר קענט נישט חיה טריינען? מילא חיה טריינע איז חיה טריינע, מאכט אלטער פארוואונדערט צוריק, אבער די פאה? וואס געהער זיך עס אן מיט אייער פאה? א קרובה, מיין ווייב געהער זיך אן א קרובה, רופט זיך חיים חנא אן תמ'עוואטע.

נישקשה, מיט אַ שמאַטע אויפֿן פֿוס, מיט אַ רינענדיק אויג, פֿון דעסטוועגן, אַז מען באַדאַרף גיין אויף דראָנזשיק, גייט מען, און אַן אַקס, אַז מען באַדאַרף צעברעכן, קענען מיר אויך, נישט ערגער פֿון אַנדערע. אַז אָך און וויי איז אונדז נאָר, וואָס מיר זענען ייִדישע. איר, רב ייִדן, זײַנט זיך נאָר מתחייבֿ אײַערע פֿערד, קעסט, און געבן גיט איר זיי מכּות, איך דערלאנג מיין פערדל בשעת צוקומענדיג צו מיר א קליין זעצעלע איבער דער מארדע מיט א שמייכעלע, דו שקאץ איינער! באלד דערויף קומט אויך צו אלטער'ס פארשוין. איך טו א בליק און לאז ארויס אויף א קול, פאטש געבנדיג ביידע הענט, פישקע!

מאַכט אַלטער צו מיר, װען נישט ער, װאָלטן מיר אונדזערע פֿערדלעך געזען װי אונדזערע אױערן. װען נישט רב אַלטער, מאַכט פֿישקע אױך צו מיר, װאָלט פֿישקע אַ מיתה משונה אײַנגענומען. איך האָב שױן געהערט, געהערט! רוף איך מיך אָן, זאָג בעסער, פֿישקע, פֿון װאַנען האָסטו זיך אַהער גענומען? ס'איז אַ לאַנגע מעשׂה, ענטפֿערט פֿישקע, אַװעקקערנדיק דעם קאָפּ אין דער זײַט.

אצינד רוה זיך אביסל אויס דא מיט אונז. י ב. פאר א יידישן בעל לשון וואלט געווען גענוג מאטעריאל אויף אנצושרייבן א שיינעם פזמון פון אונז אלע, דענסמאלט אין יענעם שיינעם פרימארגן. ס'איז דא צו פזמון פיר באווייבטע יידן ווי זיי ליגן זיך צעשפילעט אויפן גרינעם גראז, האבן הנאה און שווייגן.

דערוף איז שוין דא פאר אייך אנדערע ערטער, מיינע געדאנקען גיב איך איבער בעסער אליין. פשוט איז פשוט, איך ליג מיר בקאמפאניע צעלייגט, קוק מיט אפאר אפענע אויגן, און האב זיך משונה הנאה. וואס? גארנישט. עפעס איז מיר גוט אויפן הארצן גלאט אזוי אן ווערטער. דאס צוטרימקען מיינס דערביי איז איז אויך נישט מיט כוונה צו געבן קאנצערט אדער צו שארפן די קעלע, נאר גלאט אזוי זיך א טרים ברים, ברים טרים. אזוי געווענטליך טרימקעט מען א איד אן ווערטער, אן שום געדאנק, ווען די דאגות הפרנסה לאזן אים אביסל נאך. אזוי געווענטליך טרימקען קאמפאניעס אידן איטליכער פאר זיך אויף זיין שטייגער.

גאט איז מיט אייך ר' מענדעלע, מיין ווייב וועט מיך הר חיים חנא האט געוואלט זאגן הרג'ענען, נאר ער האט זיך פארכאפט און אויסגעלאזט שטארק צוטראגן, וועט מיך אין שטוב ניט אריינלאזן, מיין ווייב אן אייך. מיינע האט מיר היינטיגע נאכט איבערגעשמועסט דעם עסק, פארשטייט איר מיך, זי ריכט זיך דא אזוי אויף אייך חאסע גרונע מיינע אויך, פארשטייט איר? כ'פארשטיי, כ'פארשטיי. עס מוז אבער געדולד זיין אביסל, מיין ווייב וועט מיך אויך הר אין שטוב ניט אריינלאזן מיין איך, ווען איך זאל מיט מיר נישט איבערשמועסן דעם עסק. פארשטייט איר מיך? וואס קען מען טון, ר' חיים חנה? חיים חנה איז געבליבן שטיין ווי אויסגעפאטשט. מען האט געזען ווי עס טריפט אים דאס בלוט, דאס פנים האט אים זיך פארענדערט. טוט מיר די טובה, קומט, מאכט ער מיט א געבעט, ווען ניט, גיטזשע מיר כאטש א בריוועלע צו חיה טריינען, א געשריפטס. מיר אליין וועט זי ניט גלויבן, מיך באשולדיגט וועט זי מיך, אז איך בין א שליממזל, שלים. וועט, וועט, פארשטייט איר מיך? שרייבט איר אן עטלעכע ווערטער, דער רבי וועט עס איר איבערלייענען, איך בעט אייך. אין ברירה, מען מוז ראטעווען א נפש, ס'איז אפילו א גרויסער יושר אזא מאן גוט מקיים פסק צו זיין. נאר לאז ער כאפן א פאטש ניט דורך מיר. איך נעם פון רענצעלע מיינעם אין ביידל ארויס א בלייפען, רייס אפ פון א סידור דאס אייבערשטע ליידיגע בלעטל, שפאר מיך צו צו דער קעלנע און שרייב די דאזיגע ווערטער. להנגידה המפורסמת שאר בשרי, הצנועה מרת חי' טריינא זאל לעבן און געזונט זיין אמן. חנה זייט וויסן אז געלויבט השם יתברך איך בין בקו הבריאה, געזונט אויף אלע איברים. גאט ברוך הוא זאל ניט אפטון דעם חסד זיינעם פון אונז אויך אויף ווייטער, מיר זאלן הערן אין גיכן ישועות ונחמות איינער פון אנדערן אין גרויס נחת, עושר און כבוד מיט א גרינג געמיט, אמן סלה. אייערע קינדערלעך זאלן מאריך ימים ושנים זיין, גריס איך גאר פריינדליך, ובפרט לבתכם הכלה הבתולה מרת חאסיע גרונע לעב, בעט איך למען השם צו גריסן גאר פריינדליך. ווייטער בין איך אייך מודיע אז הסחורה האב איך געלויבט איז זיין ליבער נאמען, געטראפן גאנץ אין הביידלעך אויף זייער ארט. והשנית בין איך מודיע אז הסוסים האבן זיך אויפגעזוכט ר' אלטער יקנה"ז האט זיי פון גנבים'ס הענט מציל געווען דא האבן זיך געמיט נאר זכות אבות גרויסע ניסים איז אונז באשיינפערליך געשען מיר זענען גאר אזויפיל נישט ווערט דעם אייבערשטנס חסדים בעלכם נרו יאיר וועט אייך איבערגעבן כל דבר שורש. מען מעג אזוינס אין די קראניקע שרייבן? איך בעט אייך מחילה חיה טריינע ווי אן אייגענער מוטער וואס איך נעם מיך אונטער צו זיין פאר אייך א מליץ יושר אויף אייער בעלכם וואס האט נעבעך גרויס שרעק און עגמת נפש דערפון וואס איך פאר היום נישט צו אייך לויט דער מדובר האט אויף אים רחמנות, לאז ער נעבעך נישט האבן אפגעשניטענע יארן און באשטראפט ווערן דערפאר וואס איך האלט נישט ווארט און קען נישט כפי המדובר צו אייך היום קומען. אויף אייער בעלכם איז כ'לעבן א צער בעלי חיים, ער האט פאר מיר פשוט גע'חלש'ט, מצדו איינגעלייגט די וועלט, אפגעלויבט אין טאג אריין, אייך ובפרט בתכם הכלה המש המושלמת וועלכע איך גריס גאר פריינטליך. הכלל ער האט מצדו געטון וואס א מאן און א געטרייער טאטע בעדארף צו טון, פארשטייט איר מיך? און נאכאמאל טאקע פארשטייט איר מיך? ער האט מיך אפילו גערייצט דעם יצר הרע מיט ווארעניקעס און מיט נאך גוטע זאכן, נאר פרנסה איז בילכער פון אלצדינג.

דערווייל זאל בעלכם נעבעך נישט ליידן א צער בעלי חיים. איך שיק אייך דא מיט בעלכם א מתנה, א תחינה על הפרנסה, תחינות צו ליכט בענטשן, צו ראש חדש בענטשן, תחינת אמהות שרה רבקה ורחל ולאה, גאר א שפאגל נייע תחינה פאר כפרה שלאגן. גם שיק איך אייך דעם מעין טהור. וואס איטליכע אשה באדארף דרינען זיין בקי און שטארק היטן די אלע דינים דארט ווי זיך נוהג צו זיין. איר וועט דערפון גרויס תענוג האבן. אי בתכם הכלה הבתולה וועט דערפון אויך משונה הנאה האבן. חיה טריינע, איך האב צו אייך א בקשה. אז די וואנצן שלכם האבן מיך נישט היינט געדאכט נעכטן געפייניגט, האב איך אראפגעכאפט פון מיר הוואלענע זאקן שלי, די ברעסלער, און זיי אין איילעניש ביי אייך אויפן טאפטשאן פארגעסן. זוכט זיי זייט מוחל אויף, און לאז בעלכם זיי טראגן געזונט. א מתנה פון מיר. זייט מיר געזונט, און גריסט נאכאמאל אייערע ליבע קינדערלעך.

פון מיר וואס גריסט אייך און אייערע קינדערלעך איטלעכן בעזונדער און בתכם הכלה לעב אויך בעזונדער, הקטן מענדעלע מוכר ספרים. אז איך האב איבערגעליינט דעם דאזיגן בריוו חיה טריינע'ס מאן, איז ער געווען איבערגליקלעך און גאר אנגעקוואלן פון דעם זיסן לשון. ביי איטלעכ'ס ווארט האט ער זיך א פאטש געגעבן אין דעם שטערן פאר גרויס וואונדער ווי א מענטש קען אזיינס אנשרייבן. מאכנדיג דערביי אוי! מחייה'דיג לשון אוי! לשון צוקער זיס ווי איך בין א איד! מיר האבן זיך זייער שיין געזעגנט און ער איז מיט א גרינג הארץ אוועקגעפארן. י ג אזויווי איך און אלטער זענען געווען ביידע שרעקליך מיד און צעבראכן פון נעכטיגע נאכט, דעריבער איז ביי אונז געבליבן כאפן א דרעמל און אויסרוען זיך אביסל אנטקעגן אפאר שעה דערנאך וועלן מיר זיך לאזן פריש אין וועג העט ביז אין דער נאכט אריין. פישקע האט אויף זיך גענומען אכטונג צו געבן דערווייל אויף די פערד און אנגרייטן עפעס צו מיטאג. איך אזוי זאגט ער האב די נאכט נאך דער מעשה מיט מיר געשמאק געשלאפן ווי נאך א באד. רעב אלטערן ביי זיין צוריקקערן זיך איז שווערליך אנגעקומען איידער ער האט מיר דערוועקט. אלטער לייגט אויף מיין בקשה דעם קאפ זיינעם אנידער צו מיר אויפן שויס. איך נעם א מעסער און קוועטש מיט דעם קלינגל אים אפ דעם בייל אויפן שטערן. דערנאך גענעצן מיר, קנאקן אויס די ביינער, גייען און לייגן זיך אין שאטן אונטער א בוים. ווען נישט די זון זאל געווען פון דעם פוטערפאס ארויסשיקן אירע ברענענדיגע שטראלן וואס האבן אונז געבראטן, וואלטן מיר געקענט אזוי ביז נאך האלבן טאג אפשלאפן.

אַז די בײַדלעך זענען שױן געשטאַנען געשפּאַנט, פֿאַרבעט איך דעם עולם צו מיר אױפֿן װאָגן, אַלטער אָבער פֿאַרבעט אונדז צו זיך. בײַ מיר, זאָגט ער, איז גערױמער, נישט אַזױ אָנגעפּאַקט מיט סחורה. איך מאַך אַ פּשרה, לאָז זײַן אַ ביסל בײַ אים אױפֿן װאָגן און אַ ביסל בײַ מיר, בײַ אַלטער יקנהזן אױפֿן װאָגן. נו, היידא, פישקע, ארויס מיט דער שפראך! בעטן מיר אים נאכדעם ווי מיר האבן זיך אויסגעזעצט אויף אונזערע ערטער און געפועל'ט ביי אונזערע פערדלעך זיי זאלן זיך רירן פון ארט. פישקע אבער קווענקלט זיך, האלט אראפגעלאזן די אויגן און ברעכט די פינגער. ווייס איך, איך שעם מיך עפעס גלאט נעמען דערצייל, אז איך קען נישט עפעס פריקרע כ'לעבן. איך גיב פישקען אונטער חשק. אלטער פון זיין זייט שמועסט אים איין אזוי. ס'נאר הארב נארעלע, דער אנהייב. אבי נאר דאס ערשטע ווארט גייט עס שוין דערנאך ווי א מזמור. איך ווייס עס טאקע פון מיר אליין. מילא בקיצור וואס מאכט עס אויס? וועסט אליין נארעלע דערנאך זען ס'איז גארנישט. מילא האסט דאך, פישקע, חתונה געהאט, פארשטייסטו מיך מיט א בלינדער יתומה, נו.

אוי! א שיינע ווייבערא! נאך דער חתונה האבן מיר גאר נישקשה'דיג געלעבט, ווי א אידיש פארפאלק באדארף צו לעבן. איך האב, דאכט זיך, אקעגן מיין ווייב גענוג יוצא געווען. הערט איר אידן, זאל מיר אפדארן דאס מויל אויב איך זאג אייך א ליגן.

קוויק זיך. זי זיצט דאָרט די גאַנצע צײַט אָפּעט אויף איין אָרט און איז שטאַרק פֿאַרטראָגן אין דער פּרנסה. פֿיל מאָל פֿלעג איך איר נאָר גלאַט אַזוי קומען געוואָר ווערן, וואָס מאַכט זי, אויך אונטערהעלפֿן איר אַ ביסל אין דעם פּדיון, אַרויסגעבן איינעם דעם אַנדערן רעשט פֿון אַ דרײַער, פֿון אַ זעקסער, דערמאָנען זי אין אַלטע חובות פֿון בעלי-בתּים, וואָס האָבן איר פֿאַרבײַגייענדיק נישט געסילוקט באַלד במזומנים, נאָר אָפּגעלייגט אויף שפּעטער.

ווייסטו וואס, הייבט מיין ווייב אן עט מיר זאגן, אזעלכע מענטשן ווי איך און דו, אזא פארפאלק ווי מיר ביידע, וועלן אויף דער וועלט פארפאלן אסור נישט ווערן. אין אונזער ברויט זענען אונזערע חסרונות גאלע מעלות. ביי אנדערע אין די הענט אזעלכע זאלן איינשטיין וואלטן זיי א גליק געמאכט. מיר ביידע זענען גרויסע שלימזלניקעס און טוען נישט דאס וואס מען באדארף. אט פאלג כ'לעבן א ווייב אביסל עלטער, געניטער פון דיר. נעם פישקע, פיר מיך ארויס אט אויף דער ליכטיגער וועלט, צווישן לייט אין יענע מקומות אריין, וועסטו זען. געדענק מיינע ווערטער אז מיר וועלן גיין אין גאלד. דא אויף דעם פלאץ איז שוין כמעט גאר נישטא וואס צו טון עט. מען זיצט אמאל אפעט א לאנגע צייט ביז איינער דערבארעמט זיך און גיט א גראשן. לייט דערציילן עס אביסל פון דעם גרויסן גליק וואס לעקיש דער כאלערע-חתן האט אין דער וועלט מיט פערלין זיין ווייב געמאכט. זיי האבן באלד נאך דער חתונה זיך אוועקגעלאזט און דאס מזל אן עין הרע גייט זיי. מאטל מקבל האט מיט זיי אין קישינעוו זיך באגעגנט ארומגייענדיג אין די הייזער.

גלופּסק װיל זי מער נישט קענען, מע זאָל איר עס אַפֿילו שענקען. מענטשן, װאָס קומען פֿון אַדעס, קענען זיך גאָר נישט אָפּװוּנדערן פֿון דעם גליק, װאָס יאָנטלען דעם אַנדערן כאָלערע־חתן האָט געטראָפֿן. זײ האָבן אים געזען זיך רוקנדיק דאָרט אױפֿן געזעס צװישן די קלעטן, און גאָט שיקט אים צו. ער מאַכט עס גאַנץ גוט. דער עולם קען אױף אים זיך גאָר נישט זאַט אָנקוקן. אדעס, זאגן זיי האט דאך עפעס גענוג קאליקעס, וואו ערגעץ אין דער וועלט א קאליקע רייסט זיך אהין אפעט און מען איז שוין מיט אזעלכע געוואוינט, נאר ווי קומען זיי אלע צום גלובסקער? אזעלכע ווי גלובסק גיט ארויסעט קען ענגלאנד אפילו אויך נישט ארויסגעבן. גלובסק אזוי דערציילן מענטשן קלינגט אין דער וועלט, אויף א גלובסקער אידן לויפט מען קוקן ווי אויף א בייז וואונדער, אונז כ'לעבן וועט גאט אויך נישט פארלאזן, אט כל זמן ס'איז נאך זומער קום לאמער זיך אוועקלאזן, הייע נישט, א טאג כ'לעבן איז אויך אן עבירה, מיין ווייב האט מיר געמאכט א יצר הרע און מיר האבן זיך אוועקגעלאזט, וואס זאל איך אייך זאגן אידן, נישט פארזינדיגן, ס'איז אונז געגאנגען זייער גוט, אין וועלכן דאָרף, אין וועלכער שטאָט מיר זײַנען געקומען, האָבן מיר אויסגענומען. איטלעכער האָט אויף אונדז געקוקט, קיינער האָט אונדז נישט אָפּגעזאָגט. דער הקדש איז פֿאַר אונדז געווען אָפֿן אומעטום. הייזער, וויפֿל דאָס האַרץ גלוסט, גיי אַהין און נעם, אין קעשענע, אין בוזים און אין דער טאָרבע.

זי האט מיך אלץ געלערנט ווי אזוי מען באדארף אריינקומען אין א שטוב, ווי אזוי מען באדארף קלאמפערשט קרעכצן, הוסטן, און וואס פאר א רחמנות פנים מען באדארף מאכן דערצו. ווי אזוי מען באדארף א נדבה בעטן, אדער מאנען, זיך דינגען און צוטשעפען זיך ווי א זלידנע, ווי אזוי מען באדארף צוצוווינטשעווען, אדער שילטן, פלוכן טויטע קללות, איר מיינט עפעס אזוי גלאט נעמט מען זיך און מען גייט איבער די הייזער? ניין, דאס איז א גאנצע תורה, ביי אידן א נגיד צו ווערן איז גענוג נאר מזל, עזות, פארשטאכענע אויגן און דאס גלייכן, דאס קומט שוין שפעטער פון זיך אליין ממילא, אבער א אידישער ארעמאן צו זיין, טאקע וואס ארעמאן הייסט, איז מזל אליין ווייניג.